בעזרת השם יתברך, מסכת גיטין, דף עין היי, מיר הייבן אן דף עין היי עמוד א', זעכצן שורות פון אויבן תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי הרי זה גיטך והנייר שלי, איך געב דיר א גט, אבער די גט, די פאפיר אליין, בלייבט מיינס, איז די דין איז אינה מגורשת, די פרוי איז נישט געגט, פארוואס? ווייל ווי רשי ברענגט און מען האט שוין געזען שטייט אין פסוק, ונתן בידה, די מאן דארף געבן עפעס פאר די פרוי אין די האנט אריין, דא האט ער איר גארנישט געגעבן, ער האלט דאך די פאפיר ביי זיך, ס'איז אותיות פורחות באויר, דאס הייסט נישט קיין גט, און דערפאר טאקע זאגט די ברייתא אז די גט איז נישט קיין גט ס'איז אינה מגורשת, אבער זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער א מאן געבט א גט פארן פרוי, און ער זאגט איר על מנת שתחזירי לי את הנייר, על מנת אז דו געסט מיר צוריק דעם גט שפעטער, איז דא איז מגורשת, דא איז די גט יא א גט, און די גמרא פרעגט גראד, מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? דהיינו וואס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז ווען איינער זאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר אז די פרוי איז גע'גט? וואס איז פשט פון די גמרא'ס קשיא? און ווי רשי איז מסביר, מ'עט זעהן בהמשך הסוגיא, אז די גמרא האט יעצט אנגענומען אז איינער וואס זאגט על מנת קוקט מען נישט אן כאומר מעכשיו, פשט מ'האט נעכטן געזעהן א מחלוקת תנאים, צו ווען איינער זאגט על מנת איז כאומר מעכשיו צו נישט, איז די גמרא נעמט אן יעצט א דערווייל אז איינער וואס זאגט על מנת איז נישט כאילו ער האט געזאגט מעכשיו, איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, ווען איינער געבט א גט פארן פרוי און ער זאגט על מנת, ווען וועט די גט חל זיין? דעמאלטס ווען די תנאי וועט נתקיים ווערן, איז דא אז ער האט געזאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר, ווען וועט די גט חל זיין? ווען זי געט צוריק די גט, ווען זי געט צוריק דעם נייר, איז ווען זי געט צוריק די נייר, איז פשט זי געט צוריק די גט איז די גט מער נישט אין איר האנט, איז וויאזוי קען די גט חל זיין, און וואס איז פשט אז די ברייתא זאגט אז די פרוי איז געגט, יעצט בעצם קען די גמרא פשוט פארענטפערן די ברייתא, אז די ברייתא גייט ווי דעם מאן דאמר וואס האלט אז אומר על מנת כאומר מעכשיו דמי, און טאקע צום סוף וועלן מיר זעען רב אשי פארענטפערט אזוי די ברייתא, אבער אדערווייל האט די גמרא נישט געוואלט אזוי פארענטפערן די ברייתא, זוכט די גמרא אנדערע תירוצים, זאגט די גמרא אמר רב חיסדא זאגט רב חיסדא, הא מני, ר' שמעון בן גמליאל היא דאמר תיתן לו את דמיה, הכא נמי אפשר דמפייסא ליה בדמי, פשט, זאגט רב חיסדא, אז די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון בן גמליאל, וואס מ'האט דאך געזען אין אונזער משנה אז ר' שמעון בן גמליאל האט געזאגט אז ווען א מאן האט געמאכט א תנאי מיט זיין פרוי זאל אים צוריק געבן די מאנטל, און זי האט פארלוירן די מאנטל, זאגט ר' שמעון בן גמליאל אז זי קען אויך צוריק געבן געלט זי דארף נישט צוריק געבן די מאנטל, איז דא אויך די ברייתא גייט כשיטתו, איז די פרוי דארף נישט צוריק געבן דעם גט אליין זי קען געבן געלט וויפיל די גט איז ווערט איז פון דעם רעדט די ברייתא דהיינו די ברייתא זאגט אונז אז טאמער די מאן האט געזאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר און די פרוי געבט צוריק די ווערט פון די נייר נישט די נייר אליין, ביי אזא ציור איז מגורשת איז די פרוי געגט מתקיף לה אביי, פרעגט אבער אביי, אימור דאמר רבי שמעון בן גמליאל היכא דליתיה בעיניה, היכא דאיתיה בעיניה מי אמר? פשט וואו האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט מען קען באצאלן געלט אנשטאטס א מאנטל? דארט וואו מ'האט פארלוירן די מאנטל, אבער דא אז די גט איז ביי איר אין די האנט, מהיכי תיתי אז זי קען באצאלן געלט אשטאטס די גט, איז וואסער מין תירוץ איז דאס? אלא אמר אביי, און ממילא פארענטפערט אביי דעם ברייתא אויף אן אנדערע וועג, זאגט אביי הא מני ר' מאיר היא די ברייתא גייט כשיטת ר' מאיר, דאמר בעינן תנאי כפול, והכא הא לא כפליה לתנאיה. פשט ס'איז באקאנט אז פון ווי לערנט מען ארויס אלע דינים פון אלע תנאים? פון די תנאי פון די בני גד ובני ראובן. פשט די בני גד ובני ראובן האבן נישט געוואלט אריבער גיין דעם ירדן זיי האבן געוואלט קריגן זייער חלק אין ארץ ישראל מעבר לירדן, איז משה רבינו האט געמאכט מיט זיי א תנאי אז טאמער זיי וועלן אריבער גיין די ירדן און זיי וועלן העלפן כלל ישראל מיט די מלחמות דעמאלטס וועלן זיי קריגן די שטחים וואס זיי ווילן אז נישט וועלן זיי נישט קריגן די שטחים. יעצט אלע דינים פון תנאים לערנט מען ארויס פון די תנאי דהיינו ווען ס'וואלט נישט געשטאנען אין די תורה די פרשה פון די בני גד ובני ראובן וואלט איך געזאגט, אז א מענטש מאכט א תנאי, דהיינו ער טוט א מעשה און איז עס תולה אויף א תנאי, לאמיר זאגן א מענטש איז מקדש א אישה על תנאי, ווען נישט די פרשה פון בני גד ובני ראובן, וואלט מען געזאגט אז די קידושין איז א קידושין, און די תנאי איז א תנאי וואס מען דארף מקיים זיין, אבער נישט פשט אז די קידושין איז תלוי אינעם תנאי. נאר נאכדעם וואס אונז האמיר די פרשה פון בני גד ובני ראובן, לערנט מען ארויס אז א מענטש קען תולה זיין א פעולה א חלות, אין א תנאי. יעצט אזוי, ביי די בני גד ובני ראובן איז די תנאי דארט געווען א תנאי כפול, דהיינו משה רבינו האט געמאכט מיט זיי א תנאי, אז אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם, טאמער די בני גד ובני ראובן עלן אריבערגיין די ירדן העלפן כלל ישראל, דעמאלטס ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, עלן זיי קריגן די שטחים וואס זיי ווילן, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, ונאחזו בתוככם בארץ כנען, טאמער זיי עלן נישט אריבערגיין, דעמאלטס עלן זיי נישט קריגן די שפעציעלע שטח וואס זיי ווילן, נאר זעלן קריגן א חלק ווי יעדער קריגט, צוזאמען מיט אלע אנדערע שבטים. איז פשט משה רבינו האט געמאכט דא א געדאפלטע תנאי, טאמער זעלן גיין עט זיין אזוי, טאמער זעלן נישט גיין עט זיין פארקערט. איז ר' מאיר לערנט ארויס פון דא, אז יעדע תנאי וואס א מענטש מאכט, וואס א מענטש וויל זאל חל זיין, מוז אויך זיין א געדאפלטע תנאי. טאמער ס'איז נישט קיין געדאפלטע תנאי, קוקט מען עס נישט אן ווי א תנאי, נאר די מעשה איז חל, אפילו אן די תנאי אויכעט. חכמים קריגן זיך אויף ר' מאיר, ווייל חכמים האלטן אז טאקע פון בני גד ובני ראובן קען מען ארויסלערנען אסאך דינים, אבער די דין קען מען נישט ארויסלערנען ווייל חכמים האלטן אז די סיבה פארוואס משה רבינו האט געמאכט די תנאי כפול, ער האט געזאגט ביידע וועגן, דהיינו ער האט געזאגט טאמער עטס גייטס אריבער איז אזוי, טאמער עטס גייטס נישט אריבער איז אזוי, פארוואס האט ער געדארפט זאגן ביידע? האלטן די חכמים ווייל ווען משה רבינו זאגט נישט ביידע, לאמיר זאגן ער וואלט נאר געזאגט איין חלק, ער וואלט זיי געזאגט אז טאמער עטס גייטס אריבער מיט כלל ישראל אין ארץ ישראל אריין דעמאלטס קריגט עטס ענקער שטחים, וואלט איך געזאגט אז ווען נישט, טאמער זיי וועלן נישט אריינגיין ארץ ישראל, קריגן זיי גארנישט, זיי קריגן נישט קיין שום חלק, דערפאר האט משה רבינו געוואלט צולייגן אז ס'איז נישט אזוי, משה רבינו האט געוואלט צולייגן אז טאמער עטס גייטס נישט אריבער, עט עטס קריגן א חלק אין ארץ ישראל, אבער נישט דעם שטח מעבר לירדן, אזוי האלטן די חכמים, און דאס איז א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, איז זאגט אביי אז די ברייתא דא ביי אונז גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז יעדע תנאי וואס איז נישט כפול איז נישט קיין תנאי, איז דא אז ס'איז נישט קיין תנאי כפול, ווייל וואס האט דער מאן געזאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר, על מנת זאלסט מיר צוריק געבן די פאפיר, דעמאלטס עט די גט זיין א גט, אבער ער האט נישט געזאגט וואס ס'וועט געשעהן אז נישט, איז דערפאר די גאנצע תנאי נישט קיין תנאי, און דערפאר זאגט די ברייתא אז מגורשת איז די פרוי גע'גט ווייל איך מאך זיך נישט צו טון פונעם תנאי, אזוי פארענטפערט אביי דעם ברייתא. מתקיף לה רבא, פרעגט אבער רבא צו אביי, טעמא דלא כפליה לתנאיה, הא כפליה לתנאי, לא הוה גיטא פשט, די איינציגסטע סיבה טאקע פארוואס דער גט איז א גט איז ווייל מ'האט נישט כופל געווען די תנאי, העט ווען דער מאן געמאכט א תנאי כפול וואלט די גט נישט געווען קיין גט וואלט די תנאי געווען א גוטע תנאי, פרעגט רבא ווי קענסטו אזוי זאגן, מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו מתנאי בני גד ובני ראובן, מה התם תנאי קודם למעשה, אף כל תנאי קודם למעשה לאפוקי הכא דמעשה קודם לתנאי, דהיינו ס'דא נאך א זאך וואס מ'לערנט ארויס פון די תנאי בני גד ובני ראובן, איינע פון די זאכן וואס מען לערנט ארויס פון דעם איז אז ס'דארף זיין תנאי קודם למעשה, דהיינו ווען א מענטש זאגט א תנאי דארף ער קודם זאגן די תנאי און נאכדעם זאגן די מעשה אזוי ווי עס שטייט דארט אין פסוק אז אם יעברו טאמער עטס וועטס אריבערגיין דאס די תנאי דעמאלטס ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה קריגט עטס דעם שטח אבער טאמער א מענטש זאגט פארקערט טאמער א מענטש זאגט קודם א מעשה און נאכדעם א תנאי איז די תנאי נישט חל איז אויב אזוי פרעגט רבא, לאמיר שוין זאגן אז א מענטש וועט זאגן פאר זיין פרוי על מנת שתחזירי לי את הנייר, און ער וועט מאכן א תנאי כפול און טאמער נישט נישט, אבער ווי נישט ווי, ער זאגט דאך דא די מעשה פארן תנאי, ער זאגט הרי זה גיטך, דאס די מעשה, על מנת און שפעטער לייגט ער צו די תנאי, איז סתם אזוי די תנאי נישט קיין תנאי, איז ווי אזוי קענסטו פארענטפערן אז די סיבה פארוואס די ברייתא האלט אז די תנאי איז נישט קיין תנאי ווייל ס'איז נישט קיין תנאי כפול אפילו ס'וואלט יא געווען א תנאי כפול וואלט די תנאי אויך נישט געווען קיין תנאי, ווייל ס'איז מעשה קודם לתנאי, און אונז לערנט דאך ארויס פון בני גד ובני ראובן אז דארף זיין תנאי קודם למעשה. אלא אמר רבא, דערפאר פארענטפערט טאקע רבא די ברייתא, אז די סיבה פארוואס די תנאי איז נישט קיין תנאי, די סיבה פארוואס די פרוי איז גע'גט, איז ווייל משום דמעשה קודם לתנאי, טאקע פאר דעם, היות וואס ס'איז מעשה קודם לתנאי, איז דערפאר איז די גט נישט קיין גט, ווי רש"י רעדט אויס, לויט דעם תירוץ שטימט עס סיי לויט ר' מאיר, סיי לויט די חכמים, ווייל פריערט האט מען דאך אויסגערעדט אז תנאי כפול איז טאקע א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, אבער די ענין, פון תנאי קודם למעשה, דאס איז סיי לויט ר' מאיר און סיי לויט די חכמים, און מילא לויט רבא שטימט יעצט די ברייתא מיט יעדעם, היות וואס די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן האט געזאגט מעשה קודם לתנאי, ער האט קודם געזאגט הרי זה גיטך, און שפעטער האט ער געזאגט דעם תנאי, דערפאר רעכנט מען זיך נישט מיט די תנאי, און די פרוי איז גע'גט. מתקיף לה רב אדא בר אהבה, פרעגט אבער רב אדא בר אהבה אויך אויף רבא'ס הסבר, פרעגט רב אדא בר אהבה טעמא דמעשה קודם לתנאי, הא תנאי קודם למעשה לא הוה גיטא, מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן להו מתנאי בני גד ובני ראובן, מה התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר, אף כל, לאפוקי הכא, דתנאי ומעשה בדבר אחד, פשט, נאך איינע פון די זאכן וואס מ'לערנט ארויס פון די תנאי בני גד ובני ראובן, איז אז די תנאי און די מעשה דארפן זיין צוויי אנדערע זאכן, אזוי ווי דארט איז געווען, די תנאי איז געווען אז די בני גד ובני ראובן וועלן אריינגיין ארץ ישראל העלפן די ברידערס העלפן די שבטים אין די מלחמה, און די מעשה איז געווען אז זיי גייען קריגן א שטח וואס זיי ווילן. אבער דא ביי די ביי אונזער ציור ביי די ברייתא איז דאך די תנאי און די מעשה ביידע ביים גט פשט די מאן זאגט הרי זה גיטך על מנת שתחזירי לי את הנייר טאמער די תנאי און די מעשה זענען אין די זעלבע זאך איז לערנט מען נישט ארויס די אלע דינים פון בני גד ובני ראובן פשט ס'הייסט נישט קיין תנאי און אז ס'הייסט נישט קיין תנאי איז די גט נישט קיין גט אפילו ווען ס'וואלט יא געווען צו די זאך אפילו ווען די מאן וואלט געזאגט די מעשה נאכן תנאי וואלט די גט אויך נישט געווען קיין גט ווייל ס'איז תנאי ומעשה בדבר אחד, אלא אמר רב אדא בר אהבה, און דערפאר פארענטפערט רב אדא בר אהבה די ברייתא טאקע אזוי, אז משום דתנאי ומעשה בדבר אחד, דהיינו אז די סיבה טאקע וואס די ברייתא זאגט אז די גט איז א גט, איז ווייל ס'איז תנאי ומעשה בדבר אחד, און תנאי ומעשה בדבר אחד קען מען דאך נישט ארויסנעמען פון בני גד ובני ראובן דערפאר איז די תנאי נישט קיין תנאי, אז די תנאי איז נישט קיין תנאי, איז די פרוי גע'גט. רב אשי אמר. רב אשי ענטפערט אן אנדערע תירוץ אינגאנצן, און דאס האט מען שוין אויסגערעדט אנפאנג סוגיא, אז הא מני רבי היא, דאמר רב הונא אמר רבי כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי, א פשוטע תירוץ, לויט רבי וואס רבי האלט אז על מנת איז כאומר מעכשיו, הייבט זיך נישט אן די גאנצע פראבלעם פון אונזער סוגיא, ווייל אפילו אז א מאן זאגט על מנת שתחזירי לי את הנייר, ווען וועט די גט חל זיין? ווען ער האט איבערגעגעבן דעם גט פארן פרוי, שפעטער אז זי געט עס צוריק, איז א זייטיגע זאך וואס האט נישט צוטון מיטן גט, איז לויט רבי שטימט זייער גוט די ברייתא, זאגט רב אשי די ברייתא גייט טאקע כשיטת רבי. זאגט די גמרא ווייטער, אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע, שמואל האט מתקן געווען ביי א שכיב מרע וואס געבט א גט, דהיינו יעדע שכיב מרע וואס גט זיין פרוי, זאל מאכן א תנאי, נישט סתם א תנאי, זאל מאכן א תנאי כפול, זאל זאגן, אם לא מתי לא יהא גט, ואם מתי יהא גט, דהיינו די שכיב מרע זאל זאגן טאמער ער שטארבט נישט, זאל די גט נישט זיין א גט, טאמער ער שטארבט יא, דעמאלט זאל די גט זיין א גט. פארוואס דארף ער מאכן די תנאי כפול ווייל ווי רש"י רעדט אויס אז טאמער ער וועט נישט מאכן די תנאי כפול טאמער ער וועט נישט מאכן די תנאי וואס וועט זיין טאמער ער וועט לעבן צום סוף און די תנאי איז נישט קיין תנאי דהיינו די גט איז א גט אפילו אן א תנאי איז פשט די פרוי איז גע'גט איז אז ער איז א כהן וועט ער קיינמאל נישט קענען צוריק נעמען די פרוי ווייל זי איז דאך שוין גע'גט איז כדי צו מונע זיין די אלע פראבלעמען זאל די מאן מאכן א תנאי כפול אז טאמער ער וועט נישט שטארבן איז די גט נישט קיין גט, טאמער ער וועט שטארבן איז די גט יא א גט, אזוי טאמער ער שטארבט טאקע נישט איז די גט נישט קיין גט און ער קען ווייטער וואוינען מיט זיין פרוי. פרעגט אבער די גמרא, פארוואס דארף מען זאגן אויף אזא וועג, אם לא מתי לא יהא גט, אם מתי יהא גט, פארוואס זאל מען נישט זאגן פארקערט, ולימא אם מתי יהא גט, ואם לא מתי לא יהא גט, דהיינו וואס וויל דער מאן דא טון, דער מאן וויל גט'ן, איז די סדר, די בעסערע סדר וואלט געווען ווען ער זאגט אם מתי יהא גט, טאמער די שכיב מרע וועט שטארבן זאל די גט זיין א גט, און אז נישט נישט. מען זאגט נישט פארקערט אז נישט נישט און אז יא יא, זאגט די גמרא, לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, א מענטש וויל נישט זאגן א שלעכטע זאך פאר א גוטע זאך, איז דערפאר וויל ער נישט קודם זאגן אם מתי, ער זאגט קודם אם לא מתי, איי פרעגט די גמרא ולימא לא יהא גט אם לא מתי, דהיינו טאמער וויל ער אוועקרוקן די פורעניות וואס שפעטער, איז אנשטאט זאגן אם לא מתי לא יהא גט זאל ער אנהייבן מיט לא יהא גט נאכדעם זאגן אם לא מתי און נאכדעם זאגן יהא גט אם מתי אזוי זאגט ער אם מתי די לעצטע זאך זאגט די גמרא ניין בעינן תנאי קודם למעשה מען קען נישט זאגן לא יהא גט אם לא מתי ווייל דעמאלטס איז די מעשה פארן תנאי מען דארף דאך זאגן די תנאי פארן מעשה איז דערפאר זאגט מען קודם אם מתי אם לא מתי און נאר נאכדעם די מעשה יהא גט לא יהא גט מתקיף לה רבא פרעגט אבער רבא איז מ'האט דאך געשמועסט אז די סיבה פארוואס מען זאגט נישט קודם אם מתי און נאכדעם אם לא מתי איז ווייל לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, אבער רבא פרעגט אויף דעם, וויאזוי האט מען געקענט דאס טון, מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן, מה התם הן קודם ללאו, אף כל, לאפוקי הכא דלאו קודם להן, דהיינו, מען לערנט ארויס פון די תנאי בני גד ובני ראובן, וואס איז געווען דארט די תנאי, די תנאי איז קודם געווען אם יעברו, טאמער די בני גד ובני ראובן וועלן אריבער גיין, דעמאלטס וועלן זיי קריגן זייער שטחים, און אז נישט נישט, פשט קודם קומט די יא, וואס וועט געשען טאמער מען וועט עס יא טון, און נאכדעם ניין, טאמער מען וועט עס נישט טון, איז אלע תנאים דארפן אויך זיין אזוי, קודם יא, נאכדעם ניין, איז דא דארף אויך זיין אזוי, קודם דארף זיין אם מתי, און נאכדעם אם לא מתי, יעצט כ'פארשטיי, לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה, אבער אלס לא מקדים קען מען נישט אוועקשטופן א דין וואס מען לערנט ארויס פון די תנאי בני גד ובני ראובן, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט טאקע רבא אז די נוסח דארף זיין אביסל אנדערש,

אלץ לא מקדים איניש פורענותא, און נאכדעם זאגט מען אם מתי אם לא מתי, אלץ הן קודם ללאו. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא, טאמער איינער געט א גט פארן פרוי על מנת אז דו וועסט באדינען מיין טאטן, אדער על מנת שתניקי את בני, על מנת אז דו וועסט זייגן מיין קינד, איז, פרעגט די משנה, ווי לאנג דארף א פרוי זייגן א קינד, כמה היא מניקתו, שתי שנים, צוויי יאר, אזוי לאנג זייגט א קינד, רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך, און זאגט שמונה עשר חודש, אכצן חדשים, איז על כל פנים אז א מענטש מאכט אזא תנאי, דארף די פרוי איינהאלטן די תנאי. דהיינו טאמער א מענטש האט געמאכט א תנאי מיט זיין פרוי על מנת שתשמשי את אבא, אז זי וועט באדינען זיין טאטן, דארף זי באדינען זיין טאטן ביז די טאטע וועט שטארבן, אדער ביז זי וועט שטארבן, ביזן סוף. און די זעלבע זאך על מנת שתניקי את בני, דארף זי זייגן דאס קינד ביז עס איז צוויי יאר אלט, אדער ביז ער איז אכצן חדשים, ווי רבי יהודה האט געזאגט. וואס איז אבער טאמער מת הבן, דער זון איז געשטארבן פאר די אכצען חדשים, אדער פאר די צוויי יאר, או שמת האב, אדער דער טאטע איז געשטארבן, איז הרי זה גט, איז דער גט א גט, פארוואס? ווייל וואס האט דער מאן געוואלט אויפטון מיט די תנאים? ער האט געוואלט פארדינען, ער האט געוואלט פאר זיך פארדינען אז זי וועט באדינען זיין טאטן, אז זי וועט זייגן זיין קינד, דא אז די קינד איז געשטארבן, אדער דער טאטע איז געשטארבן, פעלט שוין נישט אויס זי זאל משמש זיין די טאטע, פעלט שוין נישט אויס זי זאל זייגן דאס קינד, איז דערפאר האט זיך געענדיגט די תנאי און דער גט איז א גט. אבער זאגט די משנה, דאס איז אלץ ווען דער מאן האט געזאגט סתם, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא, אדער על מנת שתניקי את בני, ער האט געזאגט סתם, וועסט משמש זיין מיין טאטן, וועסט זייגן מיין קינד, דעמאלטס איז די שיעור אזוי ווי מען האט געזען, מען דארף משמש זיין די טאטן ביז ווען ער שטארבט, מען דארף זייגן די קינד צוויי יאר אדער אכצן חדשים, טאמער איז מען געשטארבן פריער, איז אויס תנאי, איז די גט א גט. אבער זאגט די משנה וואס איז טאמער הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, דער מאן זאגט א צייט, איך וויל זאלסט באדינען מיין טאטן צוויי יאר. אדער דער מאן זאגט קלאר, על מנת שתניקי את בני שתי שנים, איך וויל זאלסט זייגן מיין קינד צוויי יאר. ער האט זיך אויסגעדרוקט מיט א צייט, איז דא איז די דין זאגט די משנה, מת הבן, טאמער דער זון איז געשטארבן, אדער טאמער דער טאטע איז געשטארבן, אדער טאמער דער טאטע האט געזאגט או שאמר האב אי אפשי שתשמשני, דער טאטע זאגט פארן פרוי, איך וויל נישט זאלסט מיר באדינען, און ס'רעדט זיך פארשטייט זיך טאמער דער טאטע האט עס געטון שלא בהקפדה, דהיינו נישט די פרוי האט אים אויפגערעגט און ער האט זיך אויפגערעגט אויף איר, נאר סתם די טאטע וויל נישט איינער זאל אים באדינען, איז אינו גט, איז די גט נישט קיין גט. יעצט וואס קומט ער דא מוסיף זיין שלא בהקפדה? ער קומט מוסיף זיין אז אפילו ס'איז שלא בהקפדה, דהיינו, טאמער די פרוי האט אויפגערעגט די טאטע, איז פשוט אז די גט איז נישט קיין גט. ווייל מ'האט געמאכט מיט איר א תנאי זאלסט אים באדינען צוויי יאר, האסט אים אויפגערעגט די ערשטע טאג, איז פארשטייט זיך די גט איז נישט קיין גט. די חידוש אין די משנה איז אפילו זי האט אים נישט אויפגערעגט, די טאטע וויל נישט, ער דארף נישט זאל אים באדינען, אדער די טאטע געשטארבן, אדער די קינד איז געשטארבן ס'איז נישט איר שולד, פון דעסט וועגן זאגט די משנה, היות ווי די מאן האט זיך אויסגעדרוקט מיט א צייט, צוויי יאר, און ס'איז נישט אריבער צוויי יאר וואס האט משמש געווען די טאטע אדער וואס האט געזייגט די קינד, איז דערפאר איז די גט נישט קיין גט. רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט כזה גט, אוודאי די גט יא א גט, פארוואס ווייל ס'איז נישט איר שולד אז די טאטע געשטארבן, אדער די טאטע וויל איר נישט, ס'איז נישט איר שולד אז די קינד איז געשטארבן. כלל אמר רבי שמעון בן גמליאל זאגט רבי שמעון בן גמליאל א כלל, כל עכבה שאינה הימנה, הרי זה גט, ווילאנג זי האט נישט גורם געווען אז די תנאי זאל בטל ווערן, איז די גט א גט. טאמער זי האט גורם געווען, זי האט אויפגערעגט דעם טאטן, דארט איז רבי שמעון בן גמליאל אויך מודה אז די גט איז נישט קיין גט, אבער טאמער ס'איז נישט איר שולד, זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז די גט איז א גט. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה, אז טאמער א מאן האט געמאכט א תנאי מיט זיין פרוי אז זי זאל משמש זיין זיין טאטן, אדער זאל זייגן זיין קינד, איז דארף זי משמש זיין דעם טאטן ביז צום לעצטן טאג, און די קינד דארף זי זייגן אדער צוויי יאר אדער אכצען חדשים. פרעגט די גמרא מי בעינן כולי האי, איז דען אזוי? ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א קלארע ברייתא, שטייט אין די ברייתא די זעלבע סארט ציור, א מאן האט געמאכט א תנאי מיט זיין פרוי, ער געט איר א גט על תנאי אז זי זייגט דאס קינד אדער על תנאי אז זי משמש דעם טאטן, זאגט די ברייתא איז די דין, שמשתו יום אחד, הניקתו יום אחד, הרי זה גט, אז אפילו זי האט משמש געווען דעם טאטן איין טאג, אדער געזייגט די קינד איין טאג, איז די גט שוין א גט. און וואס פשט אז ביי אונזער משנה זעהט מען מ'דארף זייגן צוויי יאר, מ'דארף זייגן אכצען חדשים, ווי שטימט עס מיט די ברייתא? אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא לא קשיא, הא רבנן והא ר' שמעון בן גמליאל, פשט אונז האמיר געזעהן די פריערדיגע משנה א מחלוקת חכמים און ר' שמעון בן גמליאל דארט ווי א מאן האט געמאכט א תנאי מיט זיין פרוי על מנת אז זי געט אים צוריק די מאנטל, און די מאנטל איז פארלוירן געווארן, האט ר' שמעון גמליאל געזאגט אז זי קען באצאלן געלט, חכמים האבן געזאגט אז ניין, זי דארף באצאלן די מאנטל, די מאנטל איז פארלוירן געווארן, איז די גט נישט קיין גט, ממילא זאגט רב חיסדא אז די סתירה צווישן אונזער משנה און די ברייתא איז אויך תלוי אין די מחלוקת מתניתין ר' שמעון בן גמליאל וברייתא רבנן, דהיינו פשט אזוי, אז מען זעט אז ר' שמעון בן גמליאל האלט אז די פרוי קען באצאלן געלט אנשטאטס די מאנטל, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז ר' שמעון בן גמליאל האלט אז ווען א מאן מאכט א תנאי בשעת ער געבט א גט, איז זיין גאנצע כוונה מרוויח צו זיין, ער וויל עפעס פארדינען דא, נישט ער וויל יענעם אפטוהן, ער וויל אליין פארדינען. איז דערפאר, ער האט געוואלט פארדינען די מאנטל, די מאנטל איז פארלוירן געווארן, געב אים געלט אזוי וועט ער פארדינען. איז פארדעם, זאגט די גמרא, זאגט רב חיסדא, אז אונזער משנה גייט אויך כשיטת רבי שמעון בן גמליאל. רבי שמעון בן גמליאל האלט אז די גאנצע כוונה פון די מאן איז צו פארדינען, איז אז א מאן מאכט א תנאי אז ער וויל די פרוי זיינע זאל זייגן זיין קינד, ער וויל די פרוי זיינע זאל צוהעלפן זיין טאטן, איז וואס וויל ער וויל פארדינען דא? ער וויל זיין קינד זאל זיין זאט, ער וויל זיין טאטן זאל האבן א משמש, איז פאר דעם טאקע זאגט אונזער משנה אז די פרוי דארף זייגן די קינד גאנצע צוויי יאר צו גאנצע אכצן חדשים, און זי דארף משמש זיין דעם טאטן ביז צום לעצטן טאג, ווייל דאס איז די ריווח פונעם מאן. מה שאין כן די חכמים, וואס האלטן די חכמים? אז ווען א מאן האט געזאגט א מאנטל קענסטו נישט געבן געלט, פארוואס? ווייל די חכמים האלטן אז ווען א מאן מאכט א תנאי איז מיינט ער איר אנצוטון, ער מיינט נישט צו מרוויח זיין, און ממילא קוקט מען אויפן תנאי, וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט א מאנטל, האסט די מאנטל איז גוט, אז נישט נישט. איז די זעלבע זאך דא, די ברייתא גייט כשיטת החכמים, וואס די ברייתא האלט, קוק אויף זיינע ווערטער, וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט על מנת אז זי זאל באדינען דעם טאטן? ער האט געזאגט על מנת אז זי זאל זייגן די קינד? וואס ער האט געזאגט, דאס קריגט ער. זי זייגט איין טאג, איז צו האט זי מקיים געווען די תנאי? יא, די גט איז א גט. זי האט משמש געווען איין טאג, האט זי מקיים געווען די תנאי? יא, די גט איז א גט. ס'גייט מיר נישט אן וויפיל ריווח ער האט, ווי לאנג מ'האט מקיים געווען די תנאי ווארט פאר ווארט, מ'קען מאכן א טשעק א ווי אז די תנאי איז מקוים, איז די תנאי מקוים און די גט איז א גט. און דערפאר טאקע זאגט די ברייתא, אז כל עוד וואס די פרוי האט משמש געווען דעם טאטן איין טאג אדער געזייגט דעם קינד איין טאג, איז די גט א גט. פרעגט אבער די גמרא, ווי אזוי קענסטו אזוי איינזעצן די מחלוקת? ווי אזוי קענסטו איינזעצן אונזער משנה ווי רבי שמעון גמליאל, און די ברייתא ווי די חכמים? הא מדסיפא רבי שמעון גמליאל הוה, מכלל דרישא לאו רבי שמעון גמליאל. אז מען זעט ביי אונז אין די משנה די סיפא איז רבי שמעון גמליאל, קען נישט זיין די רישא איז אויך רבי שמעון גמליאל. איז קענסט נישט איינזעצן אונזער משנה ווי ר' שמעון גמליאל, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא אן אנדערע תירוץ, ברייתא ר' שמעון גמליאל היא דמייקל בתנאי, מתניתין רבנן, פשט אזוי ווי די מפרשים זענען מסביר, אז, אונז זעהן מיר דא אז ר' שמעון גמליאל, לאורך כל הדרך זעהט מען ר' שמעון גמליאל איז מייקל ביי די אלע תנאים, סיי, מ'זעהט עס ביי די מאנטל, ר' שמעון גמליאל האלט מ'קען באצאלן די געלט אנשטאטס די מאנטל, סיי ביי אונזער משנה זעהט מען אז כל עוד די פרוי האט נישט אויפגערעגט די מאן, זאגט מען אז די גט איז א גט איז פשט רבי שמעון גמליאל איז מייקל איז וואס פשט אז ער איז מייקל איז די מפרשים זענען מסביר ווייל ווען א מענטש געט א גט פאר זיין פרוי און ער מאכט א תנאי ס'איז נישט אזוי קלאר וואס די כוונה זיינע איז ס'קען זיין ער האט געמיינט מרוויח צו זיין און ס'קען זיין ער וויל איר אנטון איז רבי שמעון גמליאל גייט אלעמאל מיט די צד הקולא ווי ס'וועט ארויסקומען א קולא גייט מען מיט יענע צד איז ממילא אזוי ווען ס'קומט צו די מאנטל למשל ווי איז א קולא די קולא וועט זיין טאמער מ'וועט זאגן אז די מאן האט געוואלט מרוויח זיין ווייל טאמער די מאן האט געוואלט מרוויח זיין דארף מען נישט באצאלן די מאנטל מען קען באצאלן געלט אויך, איז דערפאר האלט טאקע רבי שמעון גמליאל דארט אז מען קען באצאלן געלט אויך, מה שאין כן ביי אזא סארט ציור ווי אונזער משנה ווי די ברייתא אז די מאן האט געמאכט א תנאי על מנת אז דו'סט זייגן די קינד על מנת אז דו'סט משמש זיין דעם טאטן איז ווי וועט ארויסקומען א גרעסערע קולא, דא וועט ארויסקומען א גרעסערע קולא טאמער מען וועט זאגן אז ער האט איר געוואלט אויפרעגן ער האט איר געוואלט אפטון, איז טאמער ער האט איר געוואלט אנטון איז אפילו זי זייגט איין טאג אפילו זי איז משמש איין טאג האט ער איר אנגעטון למעשה, איז דא האלט ר' שמעון גמליאל אז דאס איז געווען די כוונה פון די מאן, און דערפאר די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אז ס'איז גענוג אז די פרוי איז משמש איין טאג, ס'איז גענוג אז די פרוי זייגט איין טאג, גייט טאקע כשיטת ר' שמעון גמליאל. מה שאין כן אונזער משנה גייט כשיטת חכמים, וואס מ'איז אלעמאל מחמיר, איז טאקע ביי אונזער משנה העט מען אויך מחמיר זיין, מ'העט זאגן אז די סיבה פארוואס די מאן האט געמאכט די תנאי איז ווייל ער האט געוואלט מרוויח זיין, אז ער האט געוואלט מרוויח זיין, דארף זי יעצט משמש זיין דעם טאטן ביז זיין לעצטן טאג, און זי דארף זייגן די קינד צוויי יאר אדער אכצן חדשים. קומט אויס אונזער משנה גייט כשיטת חכמים און די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון בן גמליאל. אזוי איז איין תירוץ צו פארענטפערן די סתירה פון די משנה און די ברייתא. רבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ. זאגט רבא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה. כאן בסתם, כאן במפרש. דהיינו זאגט רבא, די ציור פון די משנה און די ברייתא איז צוויי אנדערע ציורים. אונזער משנה רעדט זיך ביי סתם, דהיינו די מאן האט געזאגט סתם איך וויל זאלסט זייגן מיין קינד, איך וויל זאלסט משמש זיין דעם טאטן. איז דא, אוודאי דארף זי משמש זיין ביז א לעצטן טאג דארף זי זייגן צוויי יאר צו אכצען חדשים. מה שאין כן די ברייתא זאגט רבא דער מאן האט מפרש געווען דער מאן האט קלאר געזאגט איך וויל זאלסט זייגן איין טאג איך וויל זאלסט משמש זיין איין טאג און דערפאר טאקע זי האט משמש געווען איין טאג זי האט געזייגט איין טאג האט זי יוצא געווען די זי האט מקיים געווען די תנאי און די גט איז א גט איי וואס די חידוש פון די ברייתא ווי די מפרשים זענען מסביר די חידוש איז אז זי דארף עס נישט טון די ערשטע טאג כל עוד וואס זי האט משמש געווען דעם טאטן ווי לאנג ער לעבט נאך אדער כל עוד זי האט געזייגט דעם קינד ווי לאנג מען קען אים נאך זייגן האט זי יוצא געווען האט זי מקיים געווען די תנאי אבער ס'איז צוויי באזונדערע ציורים, איז מיט דעם איז פארענטפערט אונזער משנה און די ברייתא, אונזער משנה רעדט זיך סתם די ברייתא רעדט זיך מפרש. רב אשי אמר רב אשי קריגט זיך אויף רבא, זאגט רב אשי כל סתם נמי כמפרש יום אחד דמי, וואס עפעס זאגט רב אשי וואס פארענטפערסטו מיט די משנה אז די משנה רעדט זיך סתם, ווען א מענטש זאגט סתם מיינט עס אויך נאר איין טאג, און ממילא דיין תירוץ איז נישט קיין תירוץ, פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף רב אשי, דו זאגסט אז סתם מיינט אויך נאר איין טאג, איז טאמער אונזער משנה רעדט זיך סתם, וואס פשטות אונזער משנה רעדט זיך סתם ווייל אין די משנה שטייט עפעס שטייט נישט עפעס אנדערש שטייט סתם די מאן האט געמאכט א תנאי, און פון דעסוועגן זעט מען ביי אונזער משנה א מחלוקת צו צוויי יאר צו אכצען חדשים אבער קיינער זאגט נישט איין טאג, פרעגט די גמרא תנן פון אונזער משנה כמה היא מניקתו שתי שנים רבי יהודה אומר שמונה עשר חודש, בשלמא לרבא ניחא, אלא לרב אשי, למה לי שתי שנים למה לי שמונה עשר חודש, ביום אחד סגי פשט לויט רב אשי אז סתם מיינט איין טאג, און ווי קומט אריין צוויי יאר ווי קומט אריין אכצען חדשים, איין טאג אז זי וועט זייגן האט זי יוצא געווען, זאגט טאקע די גמרא זאגט רב אשי, הכי קאמר, יום אחד משתי שנים לאפוקי לאחר שתי שנים דלא, יום אחד משמונה עשר חודש לאפוקי לאחר שמונה עשר חודש דלא, פשט רב אשי זאגט דאס מיינט אונזער משנה איין טאג, איי אונז האמיר א מחלוקת צוויי יאר אכצען חדשים, זאגט רב אשי סמיינט נישט צוויי יאר סמיינט נישט אכצען חדשים, סמיינט אז די איין טאג דארף זיין משך די קומענדיגע צוויי יאר אדער משך די קומענדיגע אכצען חדשים, אבער די משנה מיינט טאקע נישט מער ווי איין טאג, אזוי זאגט רב אשי. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב אשי, פון די סיפא פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען אין די סיפא פון די משנה, הרי זה גיטך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים, טאמער די מאן האט קלאר געזאגט איך וויל זאלסט משמש זיין דעם טאטן צוויי יאר, אדער על מנת שתניקי את בני שתי שנים איך וויל זאלסט זייגן די קינד צוויי יאר, מת הבן, או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה, אינו גט, איז טאמער די זון איז געשטארבן אדער די טאטע וויל נישט אז די פרוי זאל אים משמש זיין, איז היות זי האט נישט משמש געווען צוויי יאר, זי האט נישט געזייגט צוויי יאר, האט מען געזען תנא קמא אין די משנה האט געזאגט אז די גט איז נישט קיין גט איז פירט די גמרא אויס די קשיא בשלמא לרבא רישא בדלא פריש סיפא דפריש דהיינו גאנץ גוט לויט רבא שטימט די משנה א מחיה דהיינו סיי אין די רישא פון די משנה סיי אין די סיפא פון די משנה דארף די פרוי בעצם זייגן די קינד צוויי יאר סיי טאמער די מאן זאגט סתם און סיי טאמער די מאן איז מפרש זאגט קלאר צוויי יאר אלעמאל דארף די פרוי זייגן צוויי יאר וואס איז אבער די חילוק די חילוק איז אז אין די רישא פון די משנה דארט ווי די מאן האט נישט געזאגט קלאר צוויי יאר ער האט נאר געבעטן די פרוי די פרוי זאל זייגן די קינד דארט, טאמער די קינד וועט שטארבן פאר צוויי יאר איז די תנאי נתקיים געווארן, און די גט איז א גט ווייל די פרוי האט געטון וואס זי האט געהאט צו טון, אין די סיפא די מאן האט קלאר געזאגט צוויי יאר איז דא היות וואס האט נישט געזייגט צוויי יאר די תנאי איז נישט נתקיים געווארן איז די גט נישט קיין גט איז לויט רבא פארשטיי מיר טאקע די חילוק צווישן די רישא און די סיפא אז ווען די מאן איז נישט מפרש און די קינד שטארבט האט די פרוי יוצא געווען טאמער די מאן איז יא מפרש ער זאגט קלאר צוויי יאר איז פארוואס האסטו מפרש געווען האסט דאך געקענט זיין שטיל האסט געזאגט עפעס וואס האסטו געזאגט ווייל דו האסט געוואלט זאל מעכב זיין איז טאקע טאמער זי האט נישט געטון אזוי טאמער די קינד איז געשטארבן איז די גט נישט קיין גט שטימט זייער גוט די משנה אבער אלא לרב אשי מאי שנא רישא און מאי שנא סיפא דהיינו לויט רב אשי וואס רב אשי זאגט אז די רישא פון די משנה די משנה זאגט אז מ'דארף זייגן צוויי יאר אכצן חדשים מיינט נישט דארף זייגן באמת צוויי יאר און אכצן חדשים ס'מיינט נאר ס'דארף זייגן איין טאג ערגעץ ווי משך די צוויי יאר ערגעץ ווי משך די אכצן חדשים איז ביי אזא ציור וואס זאגט די משנה אז טאמער די קינד עט שטארבן פארדעם איז די גט א גט, וואס טייטש די קינד עט שטארבן פארדעם? פאר ווען? פאר דעם איין טאג? דהיינו אפילו די פרוי האט נישט געזייגט איין טאג אויך נישט, זאגט אונז די משנה אז די גט איז א גט, איי פארוואס? ווייל פשט איז אז מען זאגט אז די מאן האט געוואלט מרוויח זיין, פשט פארוואס האט די מאן געמאכט די תנאי? פארוואס האט די מאן געזאגט פארן פרוי איך וויל זאלסט זייגן מיין קינד איין טאג, איך וויל זאלסט משמש זיין מיין טאטן איין טאג, ווייל ער האט געוואלט מרוויח זיין, איז אז די טאטע איז געשטארבן, אז די קינד איז געשטארבן, האט ער שוין נישט וואס מרוויח צו זיין, איז כאילו ער איז מוותר אויפן תנאי, זי האט געטון איהר'ס, און ממילא די גט א גט. אבער אויב אזוי וואס פשט אין די סיפא? פארוואס ווען די מאן זאגט קלאר צוויי יאר דארט פלוצלינג טוישט זיך די דין? דהיינו ווען די מאן זאגט קלאר צוויי יאר וואס האט ער געוואלט דא אויפטון? פארוואס האט ער קלאר קלאר צוגעלייגט צוויי יאר? נישט ווייל ער האט געוואלט זאל מעכב זיין, נאר ווייל ער האט געוואלט מער מרוויח זיין. דהיינו לויט רבא, פארוואס האט ער צוגעלייגט צוויי יאר? ווייל ער האט טאקע געוואלט מעכב זיין, ער האט געוואלט אז טאמער די קינד וועט שטארבן פארדעם זאל די גט נישט זיין א גט. אבער דא די סיבה פארוואס ער האט געזאגט צוויי יאר איז ווייל טאמער ער זאגט נישט צוויי יאר עט זי נאר זייגן איין טאג ער האט געוואלט זאל זייגן מער פון א טאג האט ער געזאגט צוויי יאר אבער טאמער די קינד איז געשטארבן האט טאמער די טאטע געשטארבן וואס ווילסטו יעצט פונעם פרוי די מאן האט געוואלט מרוויח זיין למעשה האט ער מרוויח געווען יעצט איז די קינד טויט יעצט איז די טאטע טויט וואס עפעס דא זאגט מען אז ווען די מאן די קינד שטארבט אז די גט איז נישט קיין גט איז שטימט נישט די משנה לויט רב אשי קשיא זאגט טאקע די גמרא די קשיא בלייבט שווער.